א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער פֿיר און פֿערציק מיט חיים עקשטיין. א גוטן רבי חיים, א גוטער איד וואס גייט רעדן וועגן גוט געלט, שלום עליכם. עליכם שלום הרב פנחס, נאמבער פֿיר און פֿערציק, wow. יא, ברוך השם. ברוך השם, דער רבש ע זאל געבן געזונט און כח צו קענען אנגיין מיט דעם. אמן! שאלה וואס א איד האט אריינגעשיקט, חיים, איז וואס מיינט קאמפאונד אינטערעסט?

מען גייט קאמפאונדן די קאמפאונד אינטערעסט. אקעי. יא. סאו, ס'איז באמת קאמפאונד אינטערעסט איז איינס פון די וויכטיגסטע זאכן וואס איינער וואס ס'וויל מצליח זיין פיינענשעלי דארף צו וויסן.
אקעי. אזוי ווייט אז קאמפאונד אינטערעסט איז א ווארט וואס.

און ס'איז דא אזא זאך וואס ס'הייסט די סעווען וואנדערס אוו די ווארלד. די זיבן וואונדער פון די וועלט. זיבן וואונדער פון די וועלט, פון עקסטרימלי עקסטרימלי אינטערעסאנטע זאכן וואס מען קען טרעפן אין די וועלט. און ער האט געזאגט, קאמפאונד אינטערעסט איז די עיט וואנדער. און ער זאגט ווייטער, הי הו אנדערסטענדס איט ערנס איט. און הי הו דאזענט פעיס איט. אה, דער וואס פארשטייט עס, דער פארדינט עס? פארדינט עס, און ווער פארשטייט עס נישט באצאלט עס.
באצאלט עס, אקעי. סאו די פארדינסט פאר דעם וואס פארשטייט עס איז פון דעם וואס ס'ווערט באצאלט פון דעם וואס פארשטייט עס נישט.
אהא, סאו לאמיר אונז עס יא פארשטיין. לאמיר אונז עס יא פארשטיין, און איך קען דיך זאגן איין זאך, מיט מיט גרויס ווייטאג זאג איך עס, אז איך האב עס צוגעזען אסאך אסאך יארן אין ביזנעס וועלט, מענטשן וואס ס'האבן אוועקגעצאלט אסאך פון דעם, פאר די אנדערע וואס פארשטייען עס יא. און אונז וויל מען נישט ס'זאל געשען ביי אונז.
יא. לאמיר זיכער מאכן אז אונז פאלן מיר אריין אין די ערשטע קאטעגאריע. יא.
איך גיי דיך פרעגן א שאלה קודם.
אקעי.
און לאמיר עס נעמען פון דארט. איך גיי דיך געבן א פעני.
יא. און איך גיי דאפלען די פעני יעדן טאג פאר דרייסיג טעג. דאפלען מיינסטו אז מארגן צוויי און איבערמארגן פיר און א טאג דערויף אכט? קארעקט. קארעקט. יא. זאג מיר ביי דרייסיג טעג וויפיל געלט דו האסט.
אקעי, סאו קום צוריק צו מיר אין א חודש. הא. ביסט דאך גוט אין מעט. כ'האב געטשעקט מיט דיין רבי אין חדר, דו ביסט געווען זייער וואויל ווען די ענגלישע טיטשערס זענען אריינגעקומען. כ'האב געטשיט, טאטע אין הימל, וואס?
דיין רבי האט גארנישט געוואוסט פון דעם?
אוודאי האט ער נישט געוואוסט. יעצט ווייסט ער, יעצט איז דאך שוין נישט נוגע. אקעי, סאו זאג מיר, וואס איז געשטאנען אויף דיין חבר'ס טעסט? אקעי. וואס איז די תירוץ? כ'האלט באמת אז איך ווייס נישט. כ'גלייב, כ'גלייב בעיסד אויף דיין שאלה, חיים, יא. שטעל איך מיר פאר אז די נומבער איז עפעס וואס איז אומערווארטעט.

סאו, ווי קומט ווי קומט דאס? וואס האט דאס מיט אונזער שמועס? סאו די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז קאמפאונד עפעקט, די עפעקט וואס איז געשענט פון קאמפאונדן, די סיבה פארוואס אסאך איר כאפן עס נישט און זיי באצאלן פאר עס איז ווייל זיי קוקן אויף איין טאג. וואס מיינט קאמפאונד קודם חיים? האסט מיך שוין געמאכט פאר א מיליאנער, האסט מיר שוין געגעבן א פעני, אבער יענער שטייט און ווארט. קאמפאונד מיינט אז ווען ס'איז געשענט א געוויסע ריטערן אויף געלט.
יא.
איז אדער אויף עני זאך גערעכנט די ריטערן שפעטער סיי אויף די ארגינעלע סכום און סיי אויף די וואס איז צוגעקומען.
אקעי סאו אין די קעיס די ארידזשינעל קרן איז געווען א פעני און ס'האט זיך געדאפלט נאכדעם דעם צווייטן טאג אויף צוויי סענט סאו די נעקסטע מאל גיי איך באקומען פראצענט אויף אויף די פראצענט אויך. אין די קעיס איז עס דאפלט אויף די סך הכל סכום יא. דאס איז קאמפאונד אינטרעסט.
אה אקעי אקעי.
אקעי סאו יעצט האבן מיר אביסל שוין יא אריינגיין אין קאמפאונד אינטרעסט.
אה, קאמפאונד מיינט אבער אז. סאו אקעי טראכט אריין א קאמפעני, איינער עפענט א קאמפעני, ער מוטשעט זיך אוועק, ער זעהט קוים בעיבי סטעפס, און וואס וועט שוין זיין דא, כ'האב אינוועסטעט א מיליאן דאלער אין די קאמפעני, כ'האב געמאכט דארטן קארגע צוואנציג טויזנט דאלער די יאר, קוים פארדינט, איך קען מיך קוים, נישט דא מיט וועם צו גיין צום טיש, איך קען מיך נישט רירן, סאו וואס וועט זיין מיט די מענטש, די מענטש טראכט וואס וועט זיין מיט מיין קאמפעני, כ'וועל גארנישט אויפטוהן, כ'וועל גארנישט. און פלוצלינג דערזעסט דיך ביפאר יו נאו איט די קאמפעני וואקסט מיט מיליאנס אוו דאלערס א יער, און א אנדערער וואס קוקט עס צו זאגט wow קוק אן דו האסט א קאמפעני זי וואקסט גרויס, אבער דו געדענקסט נישט ווען כ'האב אנגעהויבן מיט וואסערע בעבי סטעפס איך בין געגאנגען, כ'האב גענומען א פעני און געדאפלט, כ'האב גענומען, כ'האב גערעדט פון קליין געלט ביז וואס ווען ווי, אקעי?
איך זע עס למשל ביי דייעט, אקעי?

און ברוך השם.
יא ער פאנגט גראד אן ער פאנגט גראד אן צו אין זיין מח איז שוין דא א פיקטשער ווי די קאקאש קעיק גייט אריין ביי אים אין די אין די אין די בלענדינג מאשין און ס'צומאלנט עס און ער און ער האט הנאה פארשטייט זיך מיט א ערליכע ברכה און פארשטייט זיך נאר לעילוי נשמת און נאר נאר לכבוד זיין חבר'ס שמחה און און און וואס אה זיין דאקטער האט אים פאריגע וואך געזאגט ער דארף וואטשן אויף זיין עסן.
יא.
איך וואטש. איין קאקאש קעיק וואס קען. יא איינס. נאר איינס. א א האלבע. נאר א האלבע. קעי. קעי. סאו מ'ענדיגט מיט דעם האלבן. און אוי. ווייסט. בל תשחית ווער גייט עסן די אנדערע. נאך נאר נאך א האלבע. ער קומט אהיים און ער שפירט גאנץ גוט. ער האט נאר געגעסן א איין קאקאש קעיק. מ'קען מיינען. ער האלט זיך צו צו זיין דייעט הונדערט פראצענט.

ווען א מענטש קוקט אויף איין זאך וואס ער טוט קען עס אויסזען ווי א קליינע זאך, אבער אויב טוט ער עס גענוג א לאנגע צייט במשך הזמן גייט עס ווערן ריזיגע ריזיגע טשעינדזשעס. סאו דאס איז נישט קיין דייעט שמועס, נאר איך וויל לאמיר פשוט שור מאכן, דאס ארבעט אויכעט אז ווען ער עסט יעצט א האלבע שטיקל און מארגן א האלבע שטיקל וואקסט די פאנט פראפארשענעלי? ס'וואקסט די פאנט פראפארשענעלי אז די האלבע גייט מארגן ווערן א דריי פערטל. אה, סאו די קאמפאונד אינטערעסט גייט אויף די אינטעיק. אויף וויפיל ער נעמט אריין. קיצור אזוי ווי דו זאגסט ס'איז נישט קיין דייעט שמועס, איך האלט אז מ'קען מאכן א עקסטערע פראגראם פאר וויאזוי ס'זאל הייסן גוט עסן אדער גוטע דייעט. ווייל גוט עסן איז כולל ביידע, ווייל ווען איינער גייט אויף א דייעט עסט ער אויך גוט, עסט דאך ריכטיג. באט איך מיין איך ווייס נישט וויפיל אידן הערן די שמועס אבער איינער זאל זיך וואלונטירן צו מאכן א שמועס פון דעם ווייל ס'איז וויכטיג. אקעי אקעי סאו האסטו געזאגט צום פארשטיין מיר שוין.

קענסט מיר געבן א משל? יא, ס'איז דא צוויי מיני משלים, אקעי לאמיר נעמען איין משל פון א איד וואס טראכט ביי זיך, קוק אן, כ'האב א צען טויזענט דאלערדיגע קרעדיט קארד בעלענס, און כ'האב נישט יעצט קיין צען טויזענט דאלער צו באצאלן, און מ'בעט מיך פאר דעם פיר און צוואנציג פראצענט אינטערעסט א יאר. דאס זאגסטו א, אבער ס'איז צוויי הונדערט און פֿערציק דאלער א יאר. וואס איז געשטאנען ביי דיין חבר'ס נאוטס אין סקול, ביי צוויי הונדערט און פֿערציק דיוויידעט אין צוועלף וויפיל איז דאס? צוואנציג? צוואנציג דאלער? יא. סאו איך וויל דיך פרעגן, כ'פרעג נישט דיר, כ'האב נישט ליב צו גיין פערסענעל, דו ווייסט פנחס. יא, גיי גראד צו מיין חבר. גיי גראד צו דיין חבר, אקעי. איך פרעג דיין חבר א שאלה. האסט א בעלענס פון צען טויזנט דאלער אויף דיין קרעדיט קארד, האסט נישט די גרינגסטע טיים יעצט צו באצאלן. יא. די קרעדיט קארד קאמפאני געט דיך א אפשען פון אריינווארפן צוואנציג דאלער. און קענסט אפאטעמען פאר א חודש, וואס וואלסטו געטון? סארי, אנטשולדיגט, וואס וואלט דיין חבר געטון? איז נאכאמאל אז איך האב א גרויסע בעלענס, סאו ס'הייסט צוואנציג מאכן פעימענטס פון צוואנציג דאלער א חודש? יא, און דארפסט נישט באצאלן די צוויי די צען טויזנט דאלער. איך ווייס נישט וואס ער וואלט געטון, אבער איך וואלט עס געטון, איך וואלט עס אנגענומען, צוואנציג דאלער א חודש איז קליין געלט. פליז רעד נישט פון דיר, ווייל בכלל דא וועסטו געוואר ווערן אז דו באצאלסט עס. ני, אקעי, באט ס'מאכט סענס, ווען ס'מאכט סענס בין איך דא.

ער זאגט, וואס זאגט ער? יא ער זאגט אז ער וואלט געצאלט די צוואנציג דאלער. סאו זאג פאר דיין חבר יא. אז ווען ס'נישט דא קיין קיין קיין קיין איסור פון ריבית אין די תורה. יא. אדער ווען דו וואלסט דיך, איך האף אז ס'נישט, ווען דו וואלסט דיך גע'חבר'ט מיט גוים. יא. וואס ס'האט עקסטערע פראבלעמען. אקעי. דעמאלטס וואלט איך געווען דארטן מיט צען טויזענט דאלער. יא. און צוגענומען דעם צוואנציגער. פארוואס? ווייל דאס איז פֿיר און צוואַנציק פראצענט. יעצט טראכט אריין פאר איין מינוט, אקעי? איך בין דא נישט פאר יעצט, איך בין דא פאר די לאנג טערם. צוועלף מאל צוואנציג איז וויפיל? א רגע, לאמיך פרעגן מיין חבר. איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, כ'מיין איך האב דא, איך האב דא אנגעמעסט פון קאפ, יא, צוואנציג דאלער באצאל. יא, אקעי.

אבער איך האב מורא מיין חבר יא. אה אקעי. איך נישט, ווייל איך האב געהערט א שמועס גוט געלט, נאמבער פֿיר און פֿערציק אויף קול מבשר ווי חיים עקשטיין איז מסביר אז עס סאונדט טאקע ווי קליין אבער איך מאך דעם חשבון גיי איך דאך צאלן אין גרויסן, איך צאל יעצט צען טויזנט דאלער איז עס צען טויזנט דאלער, איך צאל צוויי הונדערט דאלער א חודש גיי איך ענדיגן צאלן אסאך מער, מיין חבר אבער, אזוי האט ער מיר פריער געזאגט ער גייט אויך באלד צוריק ציען, ער זאגט אז ער וואלט אנגענומען די אפער, צאלט אריין צוויי הונדערט דאלער א חודש און אזוי באצאלן זיין חוב, מיט קליינע אינסטאלמענטס. וואו, עתה ידעתי, יעצט ווייס איך שוין נאך בעסער, איך האב געוואוסט ביסט א קלוגע אינגערמאן. איך בין קלוגער געווארן אין די לעצטע צען מינוט, יא. האך, ביסט א קלוגע אינגערמאן, וואלסט נישט געצאלט קיין צוויי הונדערט דאלער, אקעי? אבער אויב איך טרעף איינער וואס איז נישט אזוי קלוג ווי דו און ער וויל יא צאלן די צוויי הונדערט דאלער און איך קען האבן אויף עפעס א וועג סעקיוריטי אז איך ווייס אז זי גייט מיך נישט אנזעצן, וואלט איך געווען דארט מיט צען טויזנט דאלער?

דארפסט נישט טשיטן ביי קיינעם דאס, אינוועסט צען טויזענט דאלער פינף יאר שפעטער האסטו דרייסיג טויזענט דאלער, א גוטע אינוועסטמענט? יא, איז זייער א גוטע אינוועסטמענט. אקעי, סאו דאס איז קאמפאונד אינטערעסט און פון דארט מאכט אמעריקען עקספרעס מיט טשעיס מיט בענק אוו אמעריקע מיט סיטי בענק און דיין חבר'ס קרעדיט קארד קאמפאני אסאך געלט. אה, גוט ווייל די נאמבער הערט זיך זייער זייער געשמאק און ס'מאכט סענס לכאורה, יא, אבער ווען מ'נעמט אין חשבון די כח פון קאמפאונד אינטערעסט גיי איך ענדיגן צאלן זייער אסאך געלט. יא, איך דענק אמאל איך דענק אמאל ווען כ'האב גערעדט מיט דיר האסטעך מורא'דיג געוואונדערט פון ווי האבן די אלע פיינענשל אינסטיטושענס אזעלכע שיינע ריזיגע גרויסע בילדינגס און דו ליינסט אין די נייעס פון די פאר מיליאן דאלער באנוסעס וואס זיי באקומען. זיי פראדוסן נישט גארנישט. אקעי, כ'קוק מיך דא אום, כ'קוק מיך דא אום אויפן טיש און כ'זע דא זאכן אויפן טיש, און קיין איינס פון די זאכן וואס כ'זע אויפן טיש ווערט נישט מעניופעקטשורט ביי קיין איינע פון די פיינענשל אינסטיטושענס. זיי טוען לופט, זיי דרייען פעיפער. זיי דרוקן באטנס אויפן קאמפיוטער, פון ווי האבן זיי די געלט פאר דעם? יעצט פארשטיי איך. זיי האבן איינשטיין'ס חכמה. זיי האבן איינשטיין'ס חכמה אז זיי פארשטייען גוט צו וואס ס'ווערט אנגערופן קאמפאונד אינטערעסט. און די אלע וואס האבן נישט די בילדינגס זענען לכאורה די וואס זיי געבן עס פאר זיי. און אונזער דזשאב איז, אזוי ווי דוד המלך לערנט אונז אויס לכו והתפרנסו זה מזה, ופשטו ידיכם בגדוד, אז אונז זאלמער באקומען די קאמפאונד אינטערעסט פון זיי, און נישט געבן פאר זיי די קאמפאונד אינטערעסט. זייער שיין. די נאמבער צו שיקן שאלות פאר חיים איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, כ'גיי קאמפאונדן דאס מיט א אימעיל אדרעס, ס'שטימט נישט איך ווייס אבער איך האב ממש נישט געקענט איינהאלטן פון נוצן די ווארט וואס איך האב מיך יעצט אויסגעלערנט, עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. חיים, האסט דערמאנט פאריגע וואך וועגן א קורס, דו האלסט אינמיטן לאנטשן. וויאזוי גייען די הכנות? אה, ברוך השם, ברוך השם אין פולסטן פארס, און יעצט האט מען, מען מאכט איבער די קורס ממש פון טאפ טו באדעם, מען ריארגענייזט עס אויף א נייע וועג, אונז האבמיר שוין יעצט עקספיריענס פון נאך אסאך סטודענטס וואס אונז קענמיר אריינלייגן צו פארבעסערן די קורס, און ברוך השם, ס'קומט, ס'קומט גוטע נייעס. ס'קומט גוטע נייעס. גוטע נייעס וועגן גוטע געלט. א גרויסן שכוח חיים. און הצלחה רבה. אמן, יא, און דער אייבערשטער זאל פאר יעדער איינער וואס ער הערט די שיר זאל אייביג זיין אויף די ריכטיגע זייט פון קאמפאונד, ברוחניות ובגשמיות. אמן. ס'זאל דיר נאר גיין גוט. אמן.